מלכים א' פרק יב, אין די היינטיגע פרק לערנען אונז ווי אזוי די מלכות האט זיך צוטיילט צווישן רחבעם און ירבעם, צו מקיים זיין וואס די אייבערשטער האט געזאגט פאר אחיה השילוני אין די פריערדיגע פרקים, אז וויבאלד שלמה המלך האט געזינדיגט גייט די מלוכה נישט בלייבן ביי זיינע קינדער נאר איין שבט גייט בלייבן אבער די רעסט גייט אוועק גיין צו זיין קנעכט וואס דאס איז בעצם ירבעם בן נבט. איז די פסוק פארציילט די מעשה ווי אזוי עס איז געשען אז די אידן האבן נישט אנגענומען רחבעם, געלערנט סוף פריערדיגע פרק אז שלמה איז געשטארבן, רחבעם זיין זון איז געווארן דער קעניג אנשטאט אים, אבער זעט אויס אז עס איז נישט געווען אטאמאטיש אז ער איז געווען קעניג, מען האט געדארפט נאך אז די עולם זאל מסכים זיין ס'זאל זיין א הכתרה. האט מען פרובירט צו מאכן א הכתרה, איז רחבעם געגאנגען קיין שכם, זעט אויס שכם דארט איז געווען א מקום אסיפה פאר אלע אידן, הגם דוד המלך איז געגאנגען אין חברון, ירושלים, ער איז געגאנגען קיין שכם, דארט איז געקומען די אידן מאכן א אסיפה אים ממליך צו זיין. יעצט, צווישן ירבעם בן נבט, ער איז געווען אין מצרים האט מען עס געלערנט ער איז אנטלאפן פון שלמה, אז ער האט געהערט אז שלמה איז געשטארבן, איז ער בעצם צוריק געקומען, שפעטער שטייט אז מ'האט אים גערופן, ער איז צוריק געקומען, ער איז אויך געווען אין שכם דארט, על כל פנים איז געקומען רחבעם, געקומען צו די זקנים, צו די אידן, זענען געקומען די אידן צו רחבעם און געזאגט זיי זענען מסכים ער זאל זיין קעניג, בעצם אבער זיי בעטן אים אזוי, דיין טאטע האט אונז שווער געלייגט א שווערע לאסט, מ'האט זיך געלערנט, ער האט געהאט אסאך מס עובד, געהאט אסאך ארבעט אדער, אסאך טעקס, מ'האט געדארפט שווער ארבעטן פאר שלמה המלך, בעטן זיי אז ס'איז א נייע קעניג זאל אביסל אפלאזן פון די משא, זאל אפלאזן מאכן גרינגער פאר זיי. שוין ער האט געהערט די בקשה, האט ער געזאגט ער וועט געבן דריי טעג, נאך דריי טעג וועט ער זיי געבן די תשובה. שוין און די פסוק דערציילט וואס טוט רחבעם, וואס טוט א מלך, ער גייט פרעגט זיינע יועצים וואס ער זאל טון, וואס ער זאל ענטפערן פאר די עולם וואס זיי בעטן הנחה אין די טעקס און ארבעט וואס זיי דארפן ארבעטן פאר אים. איז ער געגאנגען צו צוויי גרופעס, איינס איז געגאנגען צו די זקנים, די עלטערע אידן, די וואס האבן נאך געקענט שלמה המלך, זיי געפרעגט וואס האלט איר וואס זאל איך ענטפערן די עולם, האבן זיי געזאגט קום אהער דארפסט פארשטיין, אויב דו וועסט היינט זיין שיין צו זיי תהיה עבד לעם הזה, וועסט זיין שיין צו זיי, וועסט זיי נאכלאזן, שפעטער גייען זיי וועסט רעדן צו זיי שיין, אנדערע ווערטער וועסט זיי נאכלאזן, שפעטער וועלן זיי גיין צו דיר, ס'הייסט א מעטשור מענטש פארשטייט מען קען נישט אנהייבן רייסעריש זאגן איך דארף אלעס, דיין טאטע האט געקענט, דו קענסט נישט ביסט א נייע קעניג, קודם גיב זיי דו, דו גיב זיי עפעס, שפעטער וועסטו שוין זען זיי וועלן דיר צוריק צאלן. שוין, אבער ער האט נישט געוואלט הערן די זקנים, איז ער געגאנגען צו די אינגעלייט, זיינע חברה וואס האבן געוואוינט, אויפגעוואקסן מיט אים, זיין דזשענערעישאן קאלעגע, זאגט ער, די אלטע אידן פארשטייען נישט, זיי געפרעגט וואס האלטן זיי, האבן זיי געזאגט, אה, דו זאלסט זיך נאכלאזן? זיי זאגן אזוי, אזוי זאלסטו זאגן, דו זאלסט זאגן, מיין טאטע האט געווען, מיינסט מיין טאטע איז געווען שווער, איך וועל מאכן אסאך שווערער, מיין קליינע פינגל, פינגערל איז גראבער פון מיין טאטע'ס לענדן, קטני עבה ממתני אבי, מיינסט מיין טאטע איז געווען א גרויסן לאסט, ער האט געשלאגן, מיין טאטע האט געשלאגן מיט שוטים איך וועל שלאגן מיט עקרבים וואס הייסט מיט א גרעסערן בייטש איך וויל נאך מער שלאגן פון מיין טאטע דאס איז די סדר פון פון יונגע מענטשן זיי מיינען אז מ'קען אלץ גלייבן גלייבן כאפן אלץ גלייך דעם אויף דעם זאגט די משנה בנין סתירת זקנים בנין בנין נערים סתירה סימן לדבר רחבעם בן שלמה שוין אבער די מעשה די מלך האט געהערט פון די עצת נערים, און דער פסוק האט געזאגט פארוואס בעצם, נישט קיין אנדערע נאר, וואס איז געווען א סיבה מאת השם, דאס איז בעצם געווען דער וועג וויאזוי דער אייבערשטער האט מקיים געווען זיין נבואה אז מען גייט צונעמען די מלוכה דורך דעם וואס ער האט זיך געפירט נאריש און געהערט עצת נערים, האט ער זיי געזאגט פונקטליך דאס האט ער זיי געזאגט, איך וועל מאכן שווערער, און דער עולם האט געזאגט, אה נ, אויב אזוי איז נישט, וואס האבן זיי געזאגט? אין לנו חלק בדוד מה לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי וואס האבן אונז מיט דער דוד דעם בן ישי מיט זיין משפחה יעדער איינער זאל זיך אהיים גיין איש לאהליו לאהליך ישראל יעדער איינער זאל אהיים גיין ראה ביתך דוד דוד זאל זיך אליינס א עצה געבן איך אונז זענען גארנישט שולדיג שוין זענען זיי אהיים געגאנגען איז דער נאר יהודה איז געבליבן מיט רחבעם און נישט נאר דעם, רחבעם האט נאך געמיינט אז ער גייט מצליח זיין, האט געשיקט, און ער איז געווען אדורם, דא שטייט אדורם, פריער געשטאנען אדנירם, איז געווען ממונה על המס, האט ער אים געשיקט ער זאל נעמען מס, כאילו איך בין קעניג, האב איך גערעדט, מען גייט נעמען מס וויפיל ס'לאזט זיך. וואס איז וואס איז געשען מיט אים? מען האט אים באשטיינערט, מען האט אים געהארגעט, האט ער מער געזען אז ס'איז צרות און אנטלאפן, און אזוי דער פסוק פירט אויס ויפשעו ישראל בבית דוד עד היום הזה, פון די מינוט, די מרידה וואס איז געווען ביי רחבעם וואס ער האט געשיקט די מס, זייט דעמאלטס איז נישט געווען קיין פאראייניגטע מלוכה, די אידן גייען נישט מיט בית דוד עד היום הזה. שפעטער אז מען האט פארשטאנען דאס האבן די אידן געשיקט רחבעם געשיקט רופן ירבעם און ירבעם איז געווען די קעניג אויף אלע אידן חוץ נאר אויף יהודה איז געבליבן רחבעם שוין עד כאן די מרידה. יעצט רחבעם קומט אהיים האט ער געטראכט אז דאס איז נישט קיין וועג ער האט זיך נאכאלץ געהאלטן מיט די יונגע פרישע כוחות ער גייט זיך נעמען האט ער געטראכט ער גייט צוזאמנעמען א מיליטער מען גייט צוריק כובש זיין מען גייט אייננעמען ישראל מען גייט זיך נישט לאזן זיך נישט לאזן פון די מרידה מען האט צוזאמענגענומען א גרויסע עולם הונדערט און אכציג טויזנט סאלדאטן. עס איז געווען א נביא, א נייע נביא, שמעיה איש האלהים, ער האט באקומען א נבואה פון די אייבערשטער, די אייבערשטער זאל אים זאגן, ניין גייטס נישט האטס נישט מלחמה מיט די ברידער, מאכט נישט דא קיין בירגער קריג, פארוואס? דאס איז מן השמים, ס'הייסט די נביא האט מאשר געווען, אפשר האט ער נישט געהערט פון אחיה השילוני, אבער על כל פנים, דאס איז אלץ מן השמים, דאס האט ער געקענט, אין אנדערע ווערטער וועסט נישט מצליח זיין אין א מלחמה, ס'קומט זיך נישט דא די מלוכה, און ער האט געפאלגט, ער האט פארשטאנען אז ס'נישט פאר אים צו כאפן. און ער איז אהיים געגאנגען געבליבען אינדערהיים. יעצט גייען אונז צו ירבעם, ירבעם איז געגאנגען קיין שכם, געבויט דארט שכם, איז געווארען די מלך אויף אלע אידען אין שכם, איז ארויף געגאנגען געבויט נאך א שטאט פנואל, יעצט שטייט אין די פסוק די מעשה פון די התייסדות פון די עגלים וואס ירבעם האט געהאט אין בית אל און אין דן און די פסוק פארציילט פארוואס ער האט געמאכט די עגלים, ירבעם האט פארשטאנען אז ער איז זייער פיין די מלך, אבער למעשה ווי איז די בית המקדש, מען האט דאך געלערנט די גאנצע זאך שלמה האט געמאכט די בית המקדש אין ירושלים, יעצט אז ס'קומט יום טוב, אויב מ'איז עולה רגל, די עולם גייט גיין אויף ירושלים, ווער איז דער מלך דארט? רחבעם, וועלן זיי זיך כאפן אז בעצם רחבעם איז דער ריכטיגער קעניג, און מ'גייט אים הרג'ענען, מ'גייט אים אפלאזן, האט ער געטראכט ס'איז נישט קיין וועג, מ'מוז האבן די אייגענע בית המקדש, האט אזוי געטון, גענומען צוויי עגלי זהב, זיי געלייגט איינס אין דן איינס אין בית אל, ער זאגט הנה אלהיך ישראל דא איז דיין גאט אשר העלוך ממצרים, ענליך צו די לשון פון וואס שטייט ביי די עגל פון וואס מ'האט געמאכט אין די מדבר. זייער ענליך, און די פסוק זאגט דאס איז געווען א חטא, דאס איז געווען די זינד, חטאת ירבעם רופט עס די פסוק די גאנצע המשך, חטאת ירבעם די זינד פון ירבעם, וואס ער האט געמאכט די עגלים, ס'איז נישט קלאר צו עס איז געווען עבודה זרה אדער נישט, אבער על כל פנים ער האט געמאכט די עגלים חוץ פון די, נישט געווען די בית המקדש, האט ער געמאכט כהנים נישט פון לוי, און ער האט געמאכט א יום טוב, א חג, אנשטאטס אין סוכות וואס דאס איז זיבנטע חודש, ער האט געמאכט א אייגענע חג, נישט די זעלבע צייט אפילו, אכטע חודש, חודש חשוון, די פופצנטע טאג דעמאלטס איז געווען זיין עיקר יום טוב, דעמאלטס גייט מען עולה רגל זיין, און. ס'איז געווען טאקע אין דעם צייט, איז ער געגאנגען נישט נאר דעם, ער האט געהאלטן ער קען זיך אליין זיין אליין זיין א כהן, ער איז געגאנגען אויף די מזבח מקטיר זיין, און דעמאלטס איז געשען א מעשה וואס אונז גייען לערנען אין די נעקסטע פרק.